בעזר השם יתברך זענען ממשיך סימן תק ג, מיר האלטן אינמיטן סעיף א' ביי די ווערטער פון מחבר נאך די ווערטער פון רמא. דער מחבר האט געשריבן אז מען קען קאכן אין איין מאל אסאך אויכעט פאר מארגן, ווייל דער תבשיל ווערט געשמאקער אז מען פילט אן מער שטיקלעך, אבער ודווקא קודם אכילה.

א געוויסע הערמה אבער נישט ווען מען האלט שוין נאך די סעודה. מיהו אם עברה ובישלה, או שחט, מותר לאכלו, איז אין דעם איז דא א מחלוקת. אנדערע זאגן אז ס'גייט אויפן אנהייב סעיף וואס מ'האט געלערנט אנהייב די פריערדיגע שיעור, אז מ'טאר נישט קאכן מיום טוב לחבירו, אויף דעם בדיעבד מעג מען עס יא עסן יום טוב שני. אבער טאמער מען האט געמאכט הערמה וואס מען האט היינט געלערנט, ביי הערמה איז מער חמור, אזוי מ'האט געלערנט, מ'וועט לערנען בעזר השם אין סימן תקכ ז, ביי הערמה איז דא מער א סיבה צו אים קנס'נען ווייל ער האט מער א צד צו מיקל זיין אין דעם. אבער אנדערע אחרונים שרייבן אז ס'גייט אויכעט אויפן אויספיר, ווייל דא איז א גרינגערע הערמה, תקכ ז רעדט מען הערמה וואס ער עסט בכלל נישט און וואס האט געקאכט, ער זאגט ס'געפעלט מיר נישט ער קאכט א צווייטע טעפל. אבער דא וואס ער עסט פון די טעפל, איז א גרינגערע הערמה איז אויף דעם אויכעט עברה ובישלה דאס מותר. זאגט דער מחבר סעיף ב' דא איז דא נאך א קולא, מ'האט געהאט דערמאנט ברמז דער פריערדיגער שיעור, און די פריערדיגע שיעור האבן אונז געלערנט א קולא פון צולייגן שטיקלעך זיך קאכן בעסער, דא איז דא נאך א קולא,

אז די איבעריגע איז פאר מארגן, אזוי מ'האט דערמאנט די פריערדיגע שיעור, אבער ווייטער, בדיעבד איז דאס מותר אפילו האט געזאגט ווייל ס'איז פארט איין טירחה האט נישט צוגעלייגט קיין טירחה פארן מארגענדיגע טאג. הגה, די זעלבע זאך אז נישט נאר דאס שעפן, נאר מען לייגט אויך דעם חבית מים אויפן פייער און מען פילט עס אן און מען קאכט די גאנצע חבית און די איבעריגע איז פאר מארגן, אבל צריך לשים הכל אצל האש בפעם אחת. אבל אסור להוסיף אויפן פייער אם כבר החבית אצל האש צולייגן וואסער. ווייל דאס איז א עקסטערע טירחה, דטירחא שלא לצורך הוא, און ס'איז נישט אזוי ווי פלייש וואס מ'האט געלערנט די פריערדיגע שיעור וואס מ'מעג שפעטער אויך צולייגן, ווייל דארטן ווען איך לייג צו א שטיקל ווערט געשמאקער די שטיקלעך וואס איך עס היינט. אבער דאס איז פאר ביי וואסער פאסט דאס נישט מעג מען נאר אינאיינמאל. אבער טאמער ער קאכט וואסער און ער זעט אז ס'איז צו ווייניג וואסער און ער האט מורא די טעפל וועט פלאצן, פארדערפאר וויל ער צולייגן וואסער, און אפילו וואס ער לייגט צו די וואסער וועט זיין פאר מארגן, אבער ס'איז דא א צורך אין דעם אויכעט היינט, די טעפל זאל נישט פלאצן אז ער זאל קענען האבן די וואסער וואס ער דארף האבן אויף היינט, און דאס איז יא מותר וואס סאיז צורך פון היינט. און מיר הייבן אן בעזר השם סימן תק ד, דין התבלין ביום טוב ובו ד' סעיפים. איז למעשה אזוי. טחינה, מאלן איז לכולי עלמא אסור יום טוב, אזוי מ'האט געלערנט אין סימן תצ ה, און אנדערע האלטן אז ס'איז מן התורה, אפילו ער דארף עס האבן פאר היינט פאר אוכל נפש. אבער צו קלאפן שטעסלען א תבלין איז מותר. כל שכן קנאבל, בצל, שחליים וכדומה, דאס מיר לערנען דא דכין את התבלין כדרכן, מיט א פשוטע שטעסל וואס מען מאכט אינמיטן וואך אן קיין שום שינוי. פארוואס שאם ידוך אותם מבעוד יום יפיג טעמן ווען זיי ליגן צומאלן צופיל צייט פארלירן זיי דעם טעם. פאר דערפאר אפילו האט מען נעכטן געוואוסט אז מ'דארף האבן יום טוב, זאגט מען נישט אז ער דארף נעכטן צוגרייטן, ווייל ס'איז נישט געשמאק אז מ'גרייט עס צו פון נעכטן. און זעלבע זאך, באלד מיר זעען פלפל מיט חרדל איז בכלל תבלין, ווייל ס'איז אויכעט מפיג טעם ווען ס'ליגט צופיל צייט געמאלן. אבל מלח, גראבע מלח דארף עס כותש זיין, אינו נידוך ביום טוב, נאר מיט א שינוי. אלא אם כן הטה המכתש ער לייגט עס קרום. או שידוך בקערה נישט אין א נארמאלער שטעסל וכיוצא בו כדי שישנה שאם שחק המלח מבעוד מערב יום טוב לא יפיג טעמו מלח איז נישט מפיג טעם איז נישטא קיין היתר. ברענגט דער משנה ברורה אז אין סימן שין כף אלף אין הלכות שבת איז מבואר אז דער איסור כתישה פון זאלץ שבת מיט יום טוב איז נאר ביי מלח ים וואס דאס איז מתחילתו איז ער שטיקער אבער מלח שקורין שליניש וואס דאס איז לכתחילה דינע, נאר שפעטער מ'קאכט עס ווערט עס גרויסע שטיקלעך, ביי דעם איז מעיקר הדין נישטא קיין איסור כתישה ווייל אין טוחן אחר טוחן, נאר אלס מראית עין איז יש מחמירין בזה. נאך א נקודה זאגט דער משנה ברורה, אז טאמער די זאלץ איז מעורב צוזאמען מיט תבלין, קען ער צוקלאפן אלץ צוזאמען, ווייל ער איז נישט טורח אין די זאלץ אליין, ער איז טורח צוזאמען מיט די תבלין, און די תבלין איז דא א היתר. ברענגט דער משנה ברורה נאך א נקודה, אז אנדערע שרייבן אז מיני תבלין וואס איז נישט מפיג טעם, אזוי ווי זאלץ, אזוי ווי כרכום וואס מ'רופט אויך זאפראן, וואס איז ידוע אז מ'קען דאס מאלן פאר אסאך צייט, בפרט טאמער מ'האט נעכטן געוואוסט אז מ'דארף עס האבן, איז ביי דעם האלטן אנדערע אז מען טאר נישט כותש זיין אן קיין שינוי, און דער משנה ברורה פירט אויס אז מען דארף טאקע אזוי מחמיר זיין. לייגט צו דער מחבר, ואין שוחקין את הפלפלין ולא את החרדל, וואס דאס איז יא מפיג טעמו ס'איז יא תבלין וואס מען מעג, אבער דאס טאר מען נישט בריחיים שלהם, משום דהוי כעובדא דחול מערער ווי מען מאכט מיט א שטייסל. אנדערע זאגן אז ס'איז טוחן גמור ווען מען מאכט מיט מיל. אזוי ווי שטייט אין סימן תיו צדיק אז טוחן איז דאך אסור לכולי עלמא איז דאס גייט אריין בכלל טוחן? איז נאר מיט א מדוך מעג מען. אפילו אזעלכע תבלינים וואס א גאנצע וואך מאכט מען עס מיט א מדוך. אבער מיט א מיל טאר מען נישט. און אפילו ער וויל מאכן א שינוי. למשל ער טוט אריין אין די מיל איינע איינע איז אויכעט אסור. די זעלבע זאך קאווע וואס מען מאלט עס אין א מיל טאר מען נישט, נאר מען דארף עס מאכן אין א שטעסל, אלא דך אותם במדוכה ככל התבלין, און ער דארף אכטונג געבן צו שטעסלען נאר וואס ער דארף אויף היינט, און אויכעט נישט אויף יום טוב שני נישט, נאר וואס ער דארף אויף היינט, אזוי ווי מען האט געלערנט דער פריערדיגער סימן. הגה, ומיהו נוהגים לשנות קצת בדיכת תבלין, מען מאכט יא א שינוי, וכן ראוי להורות. פארוואס? איז אנדערע זאגן אז דער פשט איז, ווייל וויבאלד אנדערע זענען מחמיר, אז אויכעט ביי תבלינים המפיגים טעמם, טאר מען נישט עס שטעסלען יום טוב כדרכם, נאר טאמער ער האט נישט געוואוסט נעכטן אז ער דארף עס האבן, ממילא אויב ער האט געוואוסט אז מען דארף האבן נעכטן, איז אסור לפי לשיטתם, אפילו אויב מען פסק'נט נישט אזוי, מען איז חושש לדבריהם לכתחילה. אבער, זיי האבן אויכעט נישט געזאגט זייער שיטה נאר ביי תבלין, אבער קנאבל, און ציבל, שיכליים, ביי דעם איז מפיג טעם לגמרי אז מ'מאכט עס פון נעכטן און ס'ווערט קאליע איז לכולי עלמא קען מען עס מאכן היינט. אבער לויט דעם איז טאמער מ'האט נישט געוואוסט פון נעכטן אז ער דארף עס מעג ער יא. אבער אנדערע טענה'ן אז דער מנהג וואס דער רמ"א ברענגט איז אפילו ער האט נעכטן נישט געוואוסט אז ער דארף עס האבן, איז דער מנהג איז אז מ'נישט, מ'שטייסלט נישט יום טוב נאר מיט א שינוי. ווייל אזוי וועט מען האבן א זיכרון אז מען מעג שטעסלען נאר וואס מען מעג אויף היינט. איז אויב דאס איז דער מנהג איז קיינמאל טאר מען נישט מאכן אן קיין שינוי ווייל דער יסוד פון דער מנהג איז נישט אז מען איז חושש צו די אוסרים נאר מען וויל זיין א זיכרון צו נישט מאלן מער וואס מען דארף אויף היינט איז בכל מקרה דארף מען מאכן א שינוי. זאגט דער מחבר סעיף ב'. מותר להוליך תבלין ומדוך אצל מדוכה, ס'איז דא דער קלאפער וואס מיט דעם שטעסלט מען, און ס'איז דא די מדוכה, דער שיסעלע וואס אין דעם לייגט מען די תבלינים. מעג מען מוליך זיין איינע צו די צווייטע או מדוכה אצלם צום תבלין מיטן מדוך, אפילו דרך רשות הרבים, אף על פי שהיה אפשר להוליכו מערב יום טוב, און מ'איז נישט חושש אז אפשר ווען ער וועט אנקומען דארטן וועט ער נישט שטעסלען און ס'קומט אויס א הוצאה שלא לצורך,